שלום וברכה צו א רגל אחת אויף קול מבשר. אין סוף? וואס מיינט דאס? וואס מיינט אין סוף? אדער אויף ענגליש זאגט מען עס אינפיניט, ענדלאז אויף אידיש. א זאך גייט און גייט און גייט נאך ווייטער און נאך ווייטער און נאך ווייטער און ס'ענדיגט זיך נישט, ס'ענדיגט זיך קיינמאל נישט. דא אזא זאך בכלל? סאו איין זאך איז זיכער אז אויב ס'איז דא אזא זאך ווי ענדלאז איז איז עס עפעס וואס אונז קען מיר זיך נישט מצייר זיין, ס'איז עפעס וואס מ'קען זיך נישט פארשטעלן אין קאפ, מ'רעדט פון א בילד אדער אפילו א מאווי וואס שפילט זיך אויס ביי אונז אין קאפ, נישט די מאווי פון די גמרא, יא, א מאווי פון א געשיכטע וואס לויפט מיט בילדער. ס'קען זיך אויס אויסשפילן, ס'קען זיך קען נישט נישט אויסשפילן אין קאפ א זאך וואס לויפט און לויפט און לויפט און לויפט און ענדיגט זיך קיינמאל נישט. מ'קען זאגן אז אז ס'בלייבט לויפן אין אונזער קאפ, אזא מין אזא מין מאווי לויפט אין קאפ ביזן לעצטן טאג, ביזן לעצטן טאג פון אונזער לעבן אויף דער וועלט. אבער נאכדעם ענדיגט זיך עס. ס'גייט נישט ווייטער. א בילד, זיך פארשטעלן א בילד אין קאפ פון עפעס. לאמיר זאגן אפילו סתם פלאץ וואס ענדיגט זיך קיינמאל נישט קען מען אויך נישט. אונז קען מען זיך פארשטעלן א שטח וואס איז אזוי גרויס אז מען זעט נישט די עק, מען זעט נישט נישט די אנהייב און נישט די אויספיר, נישט די סוף, אבער אונז ווייס מיר אז דאס האט א אנפאנג און א אויספיר. קיינער וועט אויף קיין איין רגע נישט מאכן דעם טעות, נישט קאנטשעסלי און נישט סאבקאנטשעסלי, און ערגעץ נישט, און ערגעץ נישט פון זיין וועזן, פון זיין עקזיסטענץ, האט ער נישט קיין הוה אמינא אז דער זאך ענדיגט זיך נישט, אז דער זאך האט נישט קיין אנהייב, אז עס האט נישט קיין אנהייב און עס האט נישט קיין סוף. ס'איז אבער דא א פלאץ וואו ס'עקזיסטירט יא עפעס א מין בחינה פון אין סוף, און מ'רעדט פון א פלאץ יא, די ווארט פלאץ זאגט דאך שוין אז מען רעדט ערגעץ וואו דא אויפן עולם הגשמי ווי אונז לעב מיר, אין די הגבלה, אין די גרעניצן, אין די פלאץ וואס האט זיכער א אנפאנג און א סוף, א אנפאנג און א סוף וואס אונז פארשטיי מיר אפילו, איז דא א בחינה, און די פלאץ איז ציפערן, נומבערס, נישט קיין עכטע זאך. יא, געווענליך ווען מען רעדט פון ציפערן רעדט מען עס ב, זאגט מען עס בשייכות צו עפעס אנדערש, צו א עכטע זאך, צו א ממשות'דיגע זאך, א זאך וואס לאזט זיך ציילן, טישן, בענקלעך, ביימער, מענטשן, עפלעך, בארן, קארס, הייזער, שטעט, לענדער, אפילו לאמיר זאגן עולמות, לאמיר זאגן פלאנעטן, שטערנס, יא, דריי הונדערט שטערנס, צוויי הונדערט ביליאן שטערנס, זיבעצן טריליאן מוריטשקעס, איז די זאך צו וואס די ציפער באציט זיך, די זאכן זענען עכט, וואס טוט זיך אבער מיט די ציפער אליין, דער איינזער, דער צווייער, דער דרייער, נישט די צורה פון די אות, נישט די צורה פונעם ציפער מיין איך צו זאגן, דאס איז טאקע שוין מוגבל, ס'האט א אנפאנג מיט א סוף, אבער די ציפער, לאמיר נעמען למשל די דרײַ, עס באשטייט פון צוויי האלבע לבנות איינער אויפן איינער אויפן אנדערן, יא, דאס איז נאר אזא וועג פון אנכאפן די ציפער, סא איך וויל עס אויסדרוקן, איך וויל דיר זאגן אדער דו ווילסט מיר זאגן אז מען רעדט דא פון דרײַ, האסטו, זעסט, דאס, אבער די זאך וואס דאס רעפרעזענטירט איז נישט קיין עכטע ממשות'דיגע זאך, די ציפער דרײַ איז אן אבסטראקט זאך, ס'איז מופשט. סאו אין די וועלט וואס איז עפעס אזא מין סארטע צווישן בריאה וואס זיצט אין בין השמשות צווישן גשמיות און רוחניות, דארטן קען מען אפשר זאגן איז דא א בחינה פון עפעס וואס גייט און גייט און גייט און ענדיגט זיך נישט, לכל הפחות פון אונזער מצומצם'דיגע פערספעקטיוו, און מ'קען עס פרובירן, איינס, צוויי, דריי, פיר, פינף, יא? און מען קען אזוי גיין און ציילן און ציילן און ציילן ביז, ביז די כוחות לאזן זיך אויס, ביז די, ביז מען הויכט אויס די נשמה, אבער אין פרינצ, אין פרינציפ קען די, גייען די נומבערס ווייטער, אפילו איך קען עס נישט ציילן, איך האב נישט קיין כח, איך האב נישט קיין צייט, לאמיר אפילו זאגן די גאנצע מענטשהייט איז אויסגעלאפן, מען האט זיך אפגעשמועסט אויבן פון אדם הראשון אז מען גייט ציילן. יא כ'ווייס מען גייט אוועק געבן יעדן טאג פֿינף שעה און מען גייט ציילן ציפערן, געלאזט צוואה פאר פאר זיינע קינדער און זיינע קינדער פאר זיינע קינדער אז עד סוף כל הדורות זאל די עולם ווייטער טראגן ווייטער שפינען די גאלדענע קייט פון ציפערן אז די עולם זאל ציילן דארטן ווי די דור פריער האט זיך אפגעשטעלט אונז וועלן מיר ענדיגן סוף כל סוף ווייל די וועלט גייט זיך ענדיגן סוף כל סוף און ס'גייט נישט זיין קיין מענטשן וואס זאלן ווייטער קענען ציילן אבער די ציפערן לויפן ווייטער א מיליאן א טריליאן סעקסטיליאן א גוגל גוגלפלעקס יא ס'איז דא א ס'קומט א פוינט אפילו ווי די ציפערן האבן מער נישט קיין נעמען אבער זיי לויפן ווייטער ווייל קענסט אייביג די לעצטע נאמבער קענסטו אייביג צולייגן נאך א איינזער און נאכדעם נאך א איינזער און נאך א איינזער סאו ס'לויפט לכאורה ס'לויפט און ס'לויפט און ס'לויפט און און קיינער קען דעם בחור נישט אפשטעלן. און ס'גייט נאך ווייטער, ווייל אונז האמער ביז יעצט גערעדט פון איינס צוויי דריי פיר פינף זעקס זיבן אכט ניין וכולי וכולי וגומר וגומר וכן הלאה ביז ווי דו ווילסט נאר גיין. אבער עס איז דא נאכדעם אויך פארקערט, אויף צוריק צו, אונז האמער אנגעהויבן מיט זיראו, יא איינזער איז איינס נאך זיראו, צוויי דריי פיר, סאו לאמיר זאגן אונז לויפט מען צו רעכטס, מען קען אבער אויכעט לויפן אין מאטעמאטיקס מיט ציפערן קען מען גיין צו לינקס, מען קען גיין אראפ פון זיראו,

דריי הייזער, זיבעצן מענטשן, אבער פאר זיך איז ער ווייטער מופשט, סאו מיינוס וואן איז פונקט אזוי אמת ווי פשוט וואן, די זעלבע זאך מיט אלע ציפערן, מיט אלע נומבערס. אויף רעכטס, פלאס, ארויף, עכט, יא, און סיי אויף נישט, ניין, נעגעטיוו, מיינוס. סאו עס קומט אויס לפי זה אז אונז האמיר שוין צוויי מינע אין סופ'ס, איינס אויף ארויף און איינס אויף אראפ, אבער ביידע זענען גלייך. וואס הייסט ביידע זענען גלייך? ווייל ביידע קענסטו ציילן און ציילן און ציילן און קיינמאל נישט ענדיגן. סאו די ציפערן פון זיראו פון רעכטס, זיראו, איינס צוויי דריי פיר, איז א סארט זאך וואס גייט ביז ס'ענדיגט, ס'איז א ענדלאזע קייט וואס האט א התחלה זיראו, אבער ווען ס'קומט צום אויספיר בלייבט מען מיט די צונג אינדרויסן.

צווישן איינס און צוויי, אדער צווישן זיראו און איינס, צווישן צוויי וועלכע, צווישן צוויי סיי וועלכע גאנצע נאמבערס, האסטו ווייטער א בחינה פון עפעס וואס ענדיגט זיך קיינמאל נישט. פארוואס? וויפיל איז צווישן איינס און צוויי? א האלבע? אדער פיר פערטלעך? אדער אכט אכטלעך? אדער הונדערט הונדערטסטלעך, אדער טויזנט טויזנטסטלעך, אדער א טריליאן טריליאנסטלעך, ס'איז פונקט ווי די ציפערן פאר זיך, די גאנצע ציפערן, א איינזער, א צווייער, א דרייער, מ'קען מיט די מענטשן גיין ווייטער און ווייטער און ווייטער און אונז האמיר נישט קיין אנונג ווי ס'איז שייך זיך אפצושטעלן, ווי ס'איז מעגליך זיך אפצושטעלן, אונז ווייסט מיר ביז ווי אונז קען מיר גיין, וועגן, ווי געזאגט, וועגן אונז זעמיר מוגבל מיט אונזערע יארן, מיט אונזערע כוחות, אבער די ציפערן בלייבן לויפן,

און פונקט ווי ס'איז דא א פונקט ווי די סכום פון ציפערן ווייסט נישט פון קיין סוף, אונז ווייסט מיר עכ"פ נישט פון קיין סוף, איז די זעלבע זאך קען מען זאגן לגבי די זיראוס, די פרעקשאנס, די חלקים צווישן איין ציפער און די אנדערע, אדער חלקים פון א ציפער, עס בלייבט אויך ווייטער לויפן. קומט לפי זה אויס אז אין מאטעמאטיקס, אין ציפערן איז דא א בחינה ווי אין סוף קעגן א אנדערע אין סוף, ס'דא אפאר סארטן אין סוף, ס'דא א בינטל פון אין סופ'ס, און ס'גייט נאך ווייטער, און דאס איז א אמת'ע קאנצעפט אין מאטעמאטיק, ס'האט א נאמען אפילו, אז ס'דא אזא בחינה ווי א אינפיניט נומבער פון אינפיניטס, אן ענדלאזער נומבער פון ענדלאזע נומערן, דאס הערט זיך ווי א פאראדאקס, א סתירה מיניה וביה, און ס'איז טאקע. ס'איז ממש א סתירה מיניה וביה, וויאזוי קען זיין? וויאזוי קען זיין א אין סוף מספר פון אין סוף? אבער אין מאטעמאטיקס איז דא אזא בחינה, און ס'הייסט סעט טיערי. אין סעט טיערי איז דא אזא בחינה, דארטן איז עס נולד געווארן. ס'טייטש, מאטעמאטיש שטימט עס. ס'שטימט אפילו די שכל איז בשום אופן נישט מסכים דערמיט. יא, די קאנצעפט דערפון, די געדאנק שבו, די רעיון, איז אז ס'איז א סתירה מיניה וביה, ס'דא אזא זאך סתירה מיניה וביה, און מיינט אז איין שטיקל דערפון איז נישט אמת, עפעס מוז מען אוועקווארפן, אדער דארף מען עפעס צולייגן, מען דארף עס מאכן, דאס פאר זיך אליין, א' מיט ב', אין דעם פאל, גייען נישט צוזאמען, ס'איז נישט מעגליך אז די זאך כשלעצמה וויאזוי ווי דו האסט מיר עס געברענגט איז אמת. און ס'איז טאקע נישט, אבער למעשה אין מאטעמאטיק שטימט עס, לויט די כללים פון מעט שטימט עס, ס'איז אמת, און ס'איז דא יסודות וואס ווערן געבויט אויף דעם. סאו לאמיר א רגע גיין אויף אקעי, וואס איז די פארקערטע פון ענדלאז? די פארקערטע פון ענדלאז איז די קלענסטע ממשות, לכאורה, איז לאמיר צוריק גיין צו די צו אונזערע ציפערן, סאו די קלענסט די די פארקערטע פון די אינפיניט פון די ענדלאז וואלט ווען געווען די קלענסטע ציפער וואס איז די נאנטסטע צו זירא? זירא איז גארנישט. יא, מען רעדט דאך מאטעמאטיש. זירא זאגט בלענק, גארנישט. וואס וואלט ווען געווען די פארקערטע דערפון? די, לאמיר, מען קען אפילו גיין מיט מיינוס, די זעלבע בחינה. די נאנטסטע צו זירא פון רעכטס אדער פון לינקס, וואס איז עפעס א ציפער. וועלכע ציפער איז עס? האבן מיר ווייטער דעם זעלבן פראבלעם. ווייל די ציפער קען זיין זירא. נקודה איינס. זיראו פוינט וואן. ס'איז אבער נאך אלץ נישט די קלענסטע ממשות. מען קען גיין נאך קלענער. פארוואס? ווייל מען קען גיין צו זיראו פוינט זיראו איין. דאס הייסט פונקט ווי דו קענסט צוברעכן א זאך אויף האלב, קענסטו יעדע פון די צוויי צוהאלבטע שטיקער אויך צוהאלבן, און קענסט אזוי אנגיין ווייטער און ווייטער. יעצט ווען ס'קומט צו עכטע פיזישע זאכן. איז עס שוין שווער, איז עס שוין שווער, עס איז שווער צו ארבעטן דערמיט, וויאזוי קענסטו ברעכן, עס קומט א פוינט ווען דו בלייבסט מיט גארנישט, אבער אין נאמבערס, אין די וועלט פון ציפערן, איז די וועלט פון מאטעמאטיקס איז פונקט אזוי באקוועם מיט זיבעצן, מיט א זירא פוינט, זיבעצן זיראוס און אן איינזער, איז פונקט אזוי באקוועם ווי מיט זירא פוינט איינס,

טרעפסט זיך נאכאמאל מיט ענדלאז, אז מען וויל, דו האסט די ברירה נישט צו קוקן אהין, אקעי איך גיי נישט יעצט קוקן אויף די קלענסטע ממשות וואס איז יא דא, אבער אויב ווילסטו אקעי, אבער דאס מאכט עס נישט אויס, אז מען קוקט נישט אהין מיינט נישט אז עס עקזיסטירט נישט, נאר דאס מיינט אז איך ווייס נישט דערפון, איך וויל נישט אהין גיין, איך וויל נישט זעהן וואס דארט גייט פאר, ווייל די קאפ גייט מיר אפשר אנפאנגען וויי טון, ובצדק. אבער די מציאות בלייבט אז די ווען איך וויל מיך אפגעבן, ווען איך וויל זען, איך וויל אויסרעכענען די אנדערע עקסטרעם פון ענדלאז, טרעף איך מיך צוריק ביים זעלבן פלאץ, ביי ענדלאז. און אגב, די כלל קען מען זאגן נישט נאר ביי ציפערן, נאר ביי עכטע זאכן, ביי עכטע פיזישע ממשות'דיגע זאכן וואס מען קען אנכאפן, וואס מען קען מגדיר זיין, ס'האט א וואג, ס'פארנעמט פלאץ, איך קען דיר זאגן ווי גרויס ס'איז, יא, נעם סיי וואס דו ווילסט, נעם יעדע זאך, נעם דעם טיש, יא, זעסט? ביסט לעבן א טיש? אוי ניין, ביסט לעבן א שאפע, אזוי נעם די שאפע, וואס ס'איז נאר, צוברעך עס אין האלב, צוברעך דעם האלבן ווייטער אין האלב, און גיי ווייטער און צוברעך עס און צוברעך עס און צוברעך עס, וועסט קענען מיט דעם ממשיך זיין ביז א געוויסע נקודה, די סוף וועט זיין וועסט אנקומען צו די יסוד הדבר, וועסט אנקומען צו די אטאמס, די אטאם קענסטו ווייטער צוברעכן און. אז מען קען גיין ווייטער און ווייטער און ווייטער, איך וויל נישט מאכן צו א גרויסע אומוועג מיט די נקודה, אבער אין די אונטערשטע שורה קומט מען אן צו א פלאץ ווי די חוקי הטבע, אזוי ווי אונז קען מיר עס, די טבע לויפט לויט געוויסע כללים, ס'לויפט לויט געוויסע געזעצן, לויט געוויסע פארשריפטן, אזוי האט דער אייבערשטער באשאפן די וועלט, און ס'קומט א געוויסע נקודה ווען ס'איז אזוי קליין, מ'רעדט פון א.

אבער די אמת איז, די חוקי הטבע טוישן זיך נישט דארטן, נאר די חוקי הטבע אזוי ווי אונז האמיר עס פארשטאנען, ביז די וויסנשאפט האט אנגעהויבן אריינקריכן צו יענע פלעצער, צו יענע ווייטע פארווארפענע קליינע פלעצער, האמיר אונז געקענט נאר די סעט פון חוקי הטבע. יא, די חוקי הטבע זענען די זעלבע וואס דער אייבערשטער האט איינגעשטעלט די וועלט ביי ששת ימי בראשית. אונז באקענמען זיך אלץ נאר מיט פרישע כללים, מיט נייע זאכן. אבער בכל אופן, איז פון אונזער פערספעקטיוו, לויט אונזערע ידיעות פון די לעצטע ביז די לעצטע הונדערט יאר, האבן מיר עס אנגעקוקט ווי די ווי די כללים ווי די געזעצן פון די פון די טבע פון די וועלט פון די בריאה טוישן זיך דארטן, כשכן אז ס'איז פון אונזער פערספעקטיוו, און אונז רעדט מען בלשון בני אדם, אבער די די נקודה לענינינו איז אז אפילו מען צוברעכט און מען קומט אן צו א נקודה ווי זאכן טוישן זיך, זאכן ווערן אנדערש, און ס'הייבט אן דארטן הערשן פס א מאדנע כאאטישע וועלט, יא, איז די זאך ווערט אבער נישט אויס לכבוד דעם. מ'קען זאגן אז ס'איז אנגעקומען צו די גבול פון פיזיקס, פון די פון די אפצווייג פון די וויסנשאפט דאס הייסט פיזיקס, ווייל פיזיקס רעדט שוין נישט, דעקט נישט די שטח, די תחום פון דארטן און ווייטער. און ס'גייט אריין אין א אנדערע שטח, ווייסט, היינט הייסט עס קוואנטום פיזיקס, סטרינג טיערי, יוניפייד פיעלד טיערי, כ'מיין ביז ווי די וויסנשאפט גייט, וואס ער ווערט אלץ געוואר, גיבט ער אלץ נעמען, אקעי, די מקצוע, די פעלד, די תחום, די ידיעות, בינד איך צוזאמען אין א בוך און איך געב אים די און די נאמען, אבער פון די פערספעקטיוו פון די זאך אלס א זאך, ווערט עס נישט אויס, און מ'קען אים ווייטער צוטיילן און צוטיילן און צוטיילן ביז, כ'ווייס נישט ביז ווי, אבער אויף וויפיל סייענס פארשטייט היינט ווערט עס קיינמאל נישט אויס, און אויב ס'ווערט קיינמאל נישט אויס קען מען זאגן אז די זאך וואס אונז טרעפן ביי ציפערן אז מ'קען ציילן, אקעי נישט אונז קען מיר ציילן נאר לאמיר זאגן ס'קען זיך ציילן און ס'קען זיך ציילן און ס'קען זיך ציילן און אונז קען מיר נישט אנקומען ס'קען נישט אנקומען צום סוף איז אמת אפילו אין די פיזישע משמעות פון יעדע זאך. סאו לגבי מאטעמאטיק לגבי ציפערן איז דא א אינטערעסאנטע ווארט פונעם חזון איש אז דאס איז איינע פון די זאכן, די חזון איש ברענגט ארויס אז ס'איז דא אויף די וועלט, האט דער אייבערשטער געגעבן כביכול אונז געגעבן א געוויסע טעימה פון עפעס וואס איז נישט אינגאנצן גשמי, עפעס וואס איז נישט ס'איז אינגאנצן אריינגעוועבט אינעם עולם הגשמי, און ס'אזא מין געצייג וואס מענטשן קענען נוצן, מ'קען רעדן דערפון, מ'קען ארבעטן דערמיט, אבער ס'איז פארט נישט אינגאנצן גשמי, און דאס זענען זאכן וואס זענען אזוי ווי די בריקן, זענען אזעלכע באשעפענישן וואס זענען האלב דאס און האלב דאס, האלב גשמיות און האלב רוחניות, און דער חזון איש נוצט טאקע מאטעמאטיקס אלס א דוגמא, נישט אלס א משל, נאר אלס א אמת'ע דוגמא, א ביישפיל פון א בריאה, וואס איז באשאפן געווארן, אבער ס'האט געוויסע רוחניות'דיגע תכונות צו זיך. לאמיר עס באצייכענען אויף דעם אופן, כ'מיין אזוי איז משמע, דאס איז די כוונה פונעם חזון איש, ווייל די אין סוף וואס אונז טרעפט מיר אין מעט און ציפערן איז א לשון מושאל, אוודאי איז מעט נישט אין סוף, מעט איז באשאפן געווארן, ס'איז א בריאה. ציפערן זענען באשאפן געווארן בששת ימי בראשית, צוזאמען מיט מקום, מיט זמן, און מיט אפילו מיט די רעיון פון רעיונות, די זאך אז מ'קען טראכטן, אז ס'איז דא אזא זאך ווי טראכטן, אז ס'איז דא אזא זאך ווי דמיון, אז ס'איז דא אזא מין מושג, אזא מאטעמאטישע מושג ווי אין סוף, דאס איז באשאפן געווארן בששת ימי בראשית, צוזאמען מיט די גאנצע בריאה. און מיט די בחינה קען מען קען מען אפשר זאגן אז די הגדרה פון אין סוף איז דארטן וואו אונזער השגה ענדיגט זיך. ביז וואו אונזער השגה גייט דארטן איז נאך מוגבל און פון דארטן און ווייטער איז אין סוף. ס'איז נישט די אמת'דיגע אין סוף. דאס איז פשט אז דא, ביז דא קען מיר אונז גיין. איצט האמיר, איצט האמיר נאר, איצט האמיר באקומען, אונז די גאנצע מין מענטש, מענטשהייט, האט באקומען געוויסע כלים. ער האט א לאגיק, איז א וועג, איז א מיטל וואס ער נוצט וויאזוי צו טראכטן, וויאזוי אויסצורעכענען. דמיון איז א וועג וויאזוי זיך מצייר צו זיין עפעס וואו ער וויל אנקומען. יא, איך וויל אנקומען אהין, און מיך צו געבן די אפעטיט דערפון, דערפאר איז משל איך זיך אויס ווי גוט ס'וועט זיין ווען איך וועל דארט זיין. אדער אויסצוברייטערן די השגה, מיין לגבי מידות לאמיר זאגן, מ'נוצט די דמיון זיך פארצושטעלן, זיך פארצושטעלן וויאזוי יענער מענטש אונטער די און די אומשטענדן אדער מיט די און די געשעעניש וואס האט זיך וואס האט זיך געמאכט ביי אים וויאזוי ער פילט, פרובירט עס אויסצושפילן אין קאפ ווילאנג מען פילט עס באמת, און דעמאלט אזוי אזוי איז גרינג צו אנטוויקלען, אזוי איז גרינגער, גרינג, ס'איז עבודת החיים, אבער אזוי איז גרינגער צו אנטוויקלען מער וואס מ'רופט עמפעטי, מיטגעפיל, פילן יענעם, וואס פילן יענעם, דאס איז די שליסל צו באמת העלפן א מענטש, העלפן קען אמאל מיינען שווייגן, עס קען אמאל מיינען זאגן דאס און נישט יענץ, אדער בפועל טון פאר אים עפעס, ווען איך פיל וואס ער פילט, יא, איז סאך גרינגער צו וויסן, צו פארשטיין וואס איז די ריכטיגע זאך יעצט צו טון, אבער שוין, אקעי, איז דמיון איז נאך א, נאך א טול וואס אונז האמיר באקומען. אבער אונז האמיר א זייער זייער א קליינע טול באקס פון טולס וואס אונז קען מען נוצן, און דאס איז וואס אונז דארף מען נוצן, מער ווי דעם דארף מען נישט נוצן. צוריק צו די פוינט אז די אז איין סוף סוף מיינט אונזער השגה קעגן למעלה מהשגתינו, דער מען קען זיין בדרך אפשר, זעהט אויס ליגט עס אין שפת אמת אין פרשת בראשית, ווי ער זאגט אז די לשון ויחל, ויחל אלקים ביום השביעי, אז ויחל איז א לשון פון א מידה, א מאס, אז דער אייבערשטער האט באשאפן א מאס און אזוי אנגעהויבן געבן שפע. זיין לשון איז ואי אפשר לנבראים לקבל מקדושתו יתברך רק במידה ובמשקל, און ער זאגט ווייטער ויחל ביום השביעי היא לשון מידה, ס'איז א לשון פון א מאס. פון די עצם זאך אז ס'איז דא אזא זאך ווי א מאס, אז ס'איז דא אזא זאך ווי הגבלה, אז ס'איז דא אזא אזא מין מושג ווי נישט איין סוף. דאס איז די פלאץ ווי אונז לעב מיר, ווי אונז ווער מיר געבוירן, ווי אונז אנטוויקט מיר זיך, ווי אונז פיר מיר אונזער לעבן, און ווי אונז גיי מיר ווייטער, ווי אונז טוה מיר יעדער איינער וואס ער האט דא צו טון. און די געדאנק דערפון, די קערנדל געדאנק פון דעם טרעפט מען אין חסידות בכלליות, מ'טרעפט עס אויף מערערע פלעצער, אז ווען מען רעדט פון איין סוף לגבי כביכול דעם אייבערשטן, מיינט נישט די איין סוף זאגט מען רעדט נישט פונעם אייבערשטן, די איין סוף און די איין סוף פון וואס פון וואס חסידות פון וואס קבלה רעדט, רעדט טאקע פון יענע איין סוף וואס איז כולל אין זיך די איין סוף פון מאטעמאטיקס, ס'איז כולל אין זיך אלע איין סופ'ס וואס איז דא, אז יענע איין סוף איז נישט דאס לעצטע ווארט, דאס איז די. די התגלות און די התפשטות, די התגלות און די התפשטות וואס דער אייבערשטער לאזט פאר די בריאה, דאס איז פון דאס איז די איין סוף פון וואס קבלה רעדט, ווייל דעם אייבערשטן אליין קען מען נישט מגדיר זיין, אפילו נישט מיט איין סוף. די זאך פון איין סוף, פון אינפיניט, פון ענדלאז, דאס אליינס איז אויך א בריאה, דאס איז אויך באשאפן געווארן בששת ימי בראשית, און ס'קען טאקע זיין אז דאס איז די סיבה פארוואס דער אייבערשטער האט געלאזט און מעטעמעטיקס האט אריינגעגעבן אין ציפערן אזא מין תכונה אז מען זאל קענען דארטן רעכענען חשבונות פון אין סוף, און אז מען זאל קענען רעכענען פארשידענע חשבונות פון אין סוף, פעקלעך מיט אין סוף'ס. און און דווקא טאקע אין מעטעמאטיקס, וואס איז די ברידזש צווישן רוחני, צווישן גשמיות און רוחניות, איז צו געבן אונז די השגה אז ווען מען רעדט פון אין סוף, איז עס נאר, אין אנדערע ווערטער, ס'איז די ווייטסטע ביז וואו דו קענסט גיין. ס'הייסט, ווען מ'רעדט אז א מענטש וויל זיין דבוק אין א פלאץ וואס איז העכער זיינע, העכער זיין מח, העכער זיינע מחשבות, למעלה מהשגתינו, א מענטש וויל זיין דבוק אין עפעס ווי מ'רופט אין די ביאנד, אין די מעבר, יא, דעמאלטס האט מען אים געגעבן די טול פון אין סוף, אבער דאס איז אויכעט א בריאה. דאס איז אויך עפעס וואס אונז האבן באקומען במתנה, און וועגן דעם אפשר קען מען זאגן, מ'קען שפעקולירן לכל הפחות, איז די קאנצעפט אריינגעוועבט אין מאטעמאטיקס, אז אונז זאל מען פארשטיין אז אין סוף איז א בריאה, פארוואס? ווייל דו זעסט אז עס איז דא אזא מין בחינה פון א גאנצע פעקל מיט אין סוף'ס, א גאנצע בינטל מיט אין סוף'ס, סאו דאס זאגט אונז שוין גראד אז נישט דאס איז די זאך, נישט דאס איז די עכטע זאך, נישט פון דעם האט מען גערעדט, און די שכל דערהייבט טאקע נישט אזא מושג, און מעטעמעטיקס איז טאקע די, ווי די חזון איש זאגט, די בריק, די איבערגאנג וואס גיבט עפעס א שטיקל צינור פאר אונז דא, מיט די וועלט, מיט די עולם הרוחני דארטן. אונזער שכל קען בשום אופן נישט דערהייבן לכתחילה די קאנצעפט פון אין סוף, די די קאנצעפט פון א אין סוף אמאונט מיט אין סוף ס'איז א סתירה מיניה ביה, לאגיק ווערט פארגליווערט, עס שטעלט זיך אפ, די קאמפיוטער קראכט, אבער ס'שטימט פארט, מאטעמאטיש שטימט עס, איז אין יענע וועלט וואס איז אינדרויסן פון לאגיק, אינדרויסן פון אונזערע השגות, אינדרויסן פון אונזערע חשבונות, דארטן זעהן מיר אז ס'איז יא דא אזא זאך, און ס'איז זייער קלאר מיניה ביה, תוך כדי, אז די זאך איז א באשאף, די זאך איז א בריאה. און דאס איז א פלאץ וואו מ'קומט אן וואו מען קען אנקומען מיט מיט אמונה, דאס הייסט ארויסגיין פון דעם קאפ, ארויסגיין פון דעם שכל, דארטן עקזיסטירט נישט לכתחילה די גאנצע זאך, ס'עקזיסטירט נישט, אונז קען מען עס בשום אופן נישט משיג זיין, אונז האבן נישט קיין שום וועג צו האבן קאנטאקט מיט דעם, און ס'איז אינטערעסאנט אגב אויף די משנה חגיגה אויף אין דורשין, וואס זאגט אז כל המסתכל בארבעה דברים, עמיצער וואס איז מסתכל, מיינט מסתכל מיינט גוט קוקן, אריינטראכטן, איז ראוי לו כאילו לא בא לעולם, און די משנה רעכנט אויס מה למעלה מה למטה, מה לפנים און מה לאחור, זאגט די רמב"ם אז די פשט דערפון איז, אז דו'סט קיינמאל נישט קענען אנקומען אהין, וואס דו גייסט טון איז דו גייסט נעמען זאכן וואס זענען אינדרויסן, איך נעם עפעס וואס איז נישט אין מיין השגה, איך האב נישט קיין בית קיבול וואו אריינצולייגן יענע מושגים, און איך פרוביר עס אריינצוקוועטשן אין די קליינע ענגע כלים וואס איך האב באקומען פון הימל, אין בעסטן פאל, לאמיר שוין זאגן, אונז זעמיר די קלוגסטע און די געלונגענסטע און די ברייטסטע מענטשן וואס קען, אזוי ברייט ווי ברייט קען נאר זיין, ער זאגט, און די סוף דערפון איז אז ס'וועט אים טראגן צו שגעון. אזוי זאגט די אזוי זאגט די רמב ם. דאס זאגט די דאס זאגט די רמב ם אויכעט טייטשט פשט פון די אויספיר פון די משנה וכל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שבא לעולם ווייל די שכל דאס איז די כבוד קונו פונעם מענטש דאס האט אים דער אייבערשטער געגעבן אז מיט דעם זאל ער זיך דא אפגעבן מיט דעם זאל ער זיך אן עצה געבן דאס זאל ער נוצן אין די וועלט און טאמער פרובירסטו צו נוצן די שכל פאר א זאך וואס דאס ארבעט נישט און ס'ווערט נאר לכבוד דעם פארדרייט ביסטו נישט חס על כבוד קונו? און די מלאכת שלמה זאגט אויף די ראוי לו שלא בא לעולם זאגט ער אז ואומר אני אז ס'איז א לשון פון רחמנות וואס ס'איז דא א גרסה אין משניות רתוי לו שלא בא לעולם זאגט די מלאכת שלמה אז ס'איז א רחמנות אויף אים מיינט ער וואלט ווען געווען בעסער ער וואלט ווען געווען ווייניגער רחמנות אויב ער וואלט נישט אראפגעקומען אויף די וועלט דאן האסט דאך געהאט, פאר ביסט אראפגעקומען דא האבן מיר דאך געהאט גרעסערע השגות ווי אונז האבן מיר דא אויף די וועלט, דא איז עס מער מצומצם, פשט איז אז מ'דארף זיין אין דעם צמצום און נישט פרובירן צו גיין ערגעץ ווי מ'קען סייווי נישט אנקומען. און די רמב ם אגב פסק'נט טאקע להלכה אז עמיצער וואס איז מגשם כביכול, דאס הייסט ער, לייק, ער טראכט פונעם אייבערשטן אויף אן אופן ווי עמיצער וואס איז ס'האט א גוף, איז א בעל תמונה, ער האט הענט און פיס, איז בגדר מין, בגדר מין און אפיקורס. און ס'איז א באקאנטע מחלוקה צווישן די רמב ם און די ראבד, און די ראבד פרעגט פארוואס זאל מען אזא איינעם רופן א מין? ס'דא כמה גדולים וטובים ממנו אזוי שרייבט די ראבד און זענען געגאנגען מיט די מחשבה ווייל אזוי שטייט אין פסוק וירא ישראל את היד הגדולה יא מ'רעדט אלץ פונעם אייבערשטנ'ס האנט פונעם אייבערשטנ'ס כביכול פון זיינע מידות. האב איך געהערט א הסבר פון א גוטן איד וואס זאגט אז די וואס די ראבד זאגט איז אז וואס דו זאלסט נאר זאגן אויפן אייבערשטן און דו וועסט עס נעמען ערנסט, ביסט עס, ביסטו מגשם, כביכול. און אפילו, אפילו דו'סט זאגן אז ער איז, אפילו דו'סט זאגן אויף אים אז ער איז די גרעסטע און די שטערקסטע און די געלונגענסטע און די שענסטע און אלעס, ביסטו ווייטער מגשם, ביסטו ווייטער מגדיר, מגביל, און במילא מגשם. אפילו דו'סט זאגן אויף אים אז ער איז אין סוף. און אפילו די זאגסט אויף אים אז ער איז למעלה מהשגתינו, למעלה פון יעדעמ'ס השגות, האסט אים ווייטער מגדיר געווען און מגביל געווען מיט א קאנצעפט וואס איז אויך באשאפן געווארן, וואס איז א פרט, א פרט, א א דיטעיל אין די באשאף, אין די בריאה. מילא וואס? מילא אונז באציען אונז, אונז ווילן מיר דאך האבן א שייכות מיט'ן אייבערשטן, ס'איז א מצוות עשה, לאהוב את השם ולדבקה בו, מען וויל דאך האבן א שייכות מיט אים, מען קען נאר האבן א שייכות מיט די טולס און מיט די השגות, וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן, נאר בשעת מעשה ווייסן מיר אז נישט דאס איז די עכטע זאך, נאר דאס איז די אופן וויאזוי מען האט אונז געגעבן רשות און אפילו מחייב געווען צו פרובירן האבן א שייכות מיט דעם, מקיים צו זיין די מצוות עשה פון ולדבקה בו. און אינטערעסאנט אז דער רמב"ם אליין אין איגרת הרמב"ם ברענגט ער אראפ אז ער האט געטראפן א מענטש וואס ער שרייבט אויף אים ער איז געווען פאררעכנט אלץ איינער פון די חכמי ישראל, יענער האט זיך מסופק געווען אויב דער אייבערשטער איז ממש אין א בחינה פון גשם מיט א אויג, מיט א האנט און מיט א פיס אדער נישט, שוין זאגט דער רמב"ם און איך האב געטראפן אנדערע נאך. וואס האבן געהאלטן קלאר אז דער אייבערשטער איז בגדר גוף, און יענע האבן אפילו געהאלטן א פאר א כופר, עמיצער וואס האלט אנדערש, האלט וואס דער אייבערשטער איז נישט קיין גוף, יא ער האט ער האט נישט קיין הענט און קיין פיס, מען עס איז שווער נאכצוזאגן די ווערטער ווען נישט דאס וואס זאג מיר נאך ווי דער רמב"ם שרייבט אז יענע מענטשן וואס האבן אנגעקוקט עמיצן וואס האלט נישט דעם אייבערשטן פאר גוף מיט תכונות פון א גוף אלס א מין ווי אפיקורס, דער רמב"ם פירט אויס נעבעך אז די מענטשן די מח איז געפילט געווארן מיט די שגעונות, אזעלכע סארט שגעונות. און אז אפשר בדרך אפשר גדול קען אפשר זיין אז אזא איינער האט נישט קיין חלק לעולם הבא, אזוי ווי די רמב"ם שרייבט, זיין זון ר' אברהם בן הרמב"ם שרייבט עס מיט נאך שארפערע ווערטער, ווייל אויב א מענטש איז זיך מדבק אין אזא מין אזא מין הגשמה, ער איז מגשם און ער איז מגשם די זאך ביי זיך אין קאפ אויף אזוי ווייט, מיינט עס אז ווען ער וועט אנקומען אויף יענע וועלט ווי מען נעמט מיט מיט זיך וואס מען האט געטון מיט זיך דא, וואס מען האט געטון מיט זיך אויף די וועלט, וועט ער בלייבן מיט די מיט די השגה. שטעל דיך פאר מען קומט אן צו א פלאץ ווי די גשמיות'דיגע הגבלות און צמצומים ווערן סאך סאך מער אויסגעברייטערט אין עולם הרוחני, ס'איז נישט דא גארנישט, נישט דא קיין זכר בכלל פון די גשמיות'דיגע השגות דא, סאו אהין, דארטן צו יענע פלאץ גייען מיר מיטנעמען א אזא מין מצומצם'דיגע, אזא מין פארמאכטע, פארגליווערטע מושג פון אלוקות וואס גייט אריין אין אונזערע השגות דא, אין די קליינע גרעניצן, עפעס וואס אונז קען מען משיג זיין? וואלט ער אייגנטליך אין לו חלק לעולם הבא. אבער אונז זעמער אידן מאמינים בני מאמינים, און וועגן דעם כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ברכה און הצלחה.